אין די צייטן פון צמח צדק איז געווען א חסיד האט ער געהייסן ר' ישראל אין שטאט פאלאצק, ר' ישראל פאלאצקער, ער איז געווען א קרעמער, א קרעמער הייסט ער האט געהאט א חנות א קלייט א קראם, און ער איז געווען א פשוט'ער איד, און ער איז געפארן צו דעם רעבען דעם צמח צדק, ער איז געווען אין לובאוויטש ביים צמח צדק איינמאל אויף שבת פרשת וירא, דער צמח צדק האט יעמאלט געזאגט חסידות, און אין די חסידות וואס דער צמח צדק האט געזאגט האט ער ארום גערעדט די מעלה פון אברהם אבינו, און ער האט געזאגט אזוי ווי ס'ברענגט זיך אין מדרש אז אברהם אבינו איז געווען א נדיב בממונו בגופו ובנפשו, ווי ס'ברענגט זיך אין אורחות צדיקים און אין נאך. יא, בשם המדרש אז דאס איז דער ענין פון אברהם אבינו, ער איז געווען א נדיב בממונו בגופו ובנפשו, ראשי תיבות מגן. דער רבי דער צמח צדק האט דעמאלט ארומגערעדט אין מאמר די מעלה פון אברהם אבינו, און ער האט געברענגט וואס ברענגט זיך אראפ אין מדרש בשם ספר הבהיר, יא, ברענגט זיך אין ספר הבהיר וואס דאס איז א מדרש, רבי נחוניא בן הקנה, שטייט דארט אין מדרש אז אמרה מידת החסד לפני הקדוש ברוך הוא, מיום היות אברהם אבינו בעולם לא הוצרכתי אני לעשות מלאכתי, מידת החסד, חסד דאצילות איז געקומען אזוי מיט א טענה צום אייבערשטן, אז זינט אברהם אבינו געפינט זיך אויף דער וועלט, און ער דא למטה טוט ער דעם ענין החסד, האט ער מחליף געווען, האט איבערגעביטן די מידת החסד, און ער טוט זיין איר עבודה און די טענה פון מידת החסד איז געווען יא אז די חסד פון אברהם אבינו איז אסאך גרעסער פון דעם חסד פון די מידת החסד שלמעלה וואס דער צמח צדק האט מבאר געווען אז חסד דאצילות דאס איז א חסד רוחני חסד אלוקי דאס איז א חסד אין עולמות עליונים אברהם אבינו, זייענדיג א נשמה בגוף, איז זיין מעלה געווען אז ער האט אראפגעברענגט דעם ענין החסד דא אין גשמיות, וואס חסד דאצילות קען דאס נישט אויפטון. זיין דא אין עולם הזה הגשמי, און דא אויפטון דעם ענין החסד, דאס איז א ענין מיוחד במעלת הנשמות, בסדר הבירורים, וואס נשמות האבן אין זיך אט דעם מורא'דיגן כח אז זיי קענען אראפקומען דא למטה זיין אין א גוף, און איבערמאכן דא למטה טאן אין דעם ענין החסד און גמילות חסדים. און אזוי האט דער צמח צדק ארומגערעדט דעם גודל ההפלאה פון דעם ענין פון גמילות חסדים. רבי ישראל האט געהערט אט די ווערטער, דעם גאנצן מאמר, עס איז געווען א טיפער מאמר האט ער נישט פארשטאנען, אבער דער חלק פון דעם מאמר האט ער געהערט און פארשטאנען און עס האט אים גענומען זייער טיף, און ער איז זייער נתעורר געווארן. און אז ער איז געקומען אהיים איז דער סדר געווען אז חסידים פלעגן קומען צוריק פון רעבן פלעגט מען מאכן א פארברענגען איז געווען א פארברענגען מיט א קבלת פנים און מ'האט אים געפרעגט וואס האסטו געהערט פון רעבן האט ער געזאגט דעם גאנצן מאמר האב איך נישט פארשטאנען אבער דעם נקודה פון מאמר דאס האב איך דאס האב איך גענומען און ער האט איבערגעחזר'ט אט דאס וואס דער צמח צדק האט גערעדט וועגן דעם גודל הענין פון גמילות חסדים פון עשיית חסד. און אזוי שפעטער געענדיגט די פארברענגען אויף מארגן איז יעדער איינער געגאנגען לדרכו געגאנגען אין מארק געגאנגען צו זיך אין די ארבעט און זייענדיג אין די ארבעט איז ער אריינגעגאנגען צו זיינע חברים וואס האבן געהאט אויכעט דארטן יעדער איינער האט געהאט דעם זיין קלייט זיין קרעמל יא דארט איז געווען כמה חסידים וואס האבן געלעבט אינעם זעלבן אזור אין די זעלבע סביבה און ער איז אריין צו איינע פון זיינע חסידים אויף בעטן א גמילות חסדים יא, הגם אז ער האט עס נישט געדארפט דעם גמילות חסדים, עס איז נישט געווען קיין נצרך, אבער פון דעסטוועגן, וויבאלד ער האט געהערט דעם גודל העילוי פון דעם ענין פון גמילות חסדים, האט ער געוואלט מזכה זיין זיין חבר מיט דעם ענין, איז ער געקומען בעטן א גמילות חסדים. און אזוי ארום האבן די חברים, אויכעט וויסנדיג דעם גודל העילוי, הערנדיג די ווערטער וואס דער רבי האט געזאגט, איז ביי זיי געווארן א סדר, אז מזמן לזמן פלעגט איינער בעטן דעם צווייטן א גמילות חסדים, יא, און אזוי איז געווען א סדר פון, יא, פון טון אין די ענינים פון חסד און גמילות חסדים. א תקופה שפעטער איז רבי ישראל צוריק געפארן נאכאמאל אין לובאוויטש, און ווען ער איז צוריק געפארן אין לובאוויטש, זייענדיג אין בית המדרש, איז דער צמח צדק פלוצלינג ארויסגעקומען און האט זיך אנגעהויבן נאכפרעגן ווער איז דאס דער איד? נישט אלע האבן אים געקענט, און מענטשן וואס האבן געוואוסט, דער צמח צדק אליין האט געפרעגט, און ער האט געציטערט וואס איז געשען אז דער צמח צדק פרעגט אויף אים, יא, און דער צמח צדק געוואלט וויסן ווער איז דאס, און ביז אז מ'האט אים געזאגט אז דאס איז ישראל דער קרעמער, צמח צדק געבעטן ער זאל אריינקומען צו אים אויף יחידות. און בשעת דער חסיד איז אריין צום צמח צדק אויף יחידות האט דער צמח צדק אים אויסגעפרעגט וואס איז זיין סדר היום וואס ער טוט ביז דער צמח צדק איז אנגעקומען און ער האט באקומען פון אים די ידיעה אויף זיין הנהגה וואס ער האט זיך אנגעהויבן איינפירן במשך די יאר פון טון אין גמילות חסדים און דאס איז געווען די יחידות. בשעת דער חסיד איז ארויס פון יחידות, שפעטער דער רבי מהר"ש, דער זון, געפרעגט ביים טאטן ביים צמח צדק, וואס איז דער ענין, וואס האט ער געזען עפעס אויף רבי ישראל'ן פארוואס האט ער זיך אזוי נאכגעפרעגט אויף אים, האט אים דער צמח צדק געענטפערט אז ער האט געזען אויף רבי ישראל'ן דעם קרעמער, האט ער געזען אויף אים דעם עמוד אור פון חסד דאצילות. אבער דאס איז א סיפור וואס דער רבי ריי צ דער פרידיגער רבי האט דערציילט אין א פארברענגען פון שבת פרשת וירא אין די יאר תש א, וואס אין די פרשה פון היינטיגע וואך רעדט זיך דאך וועגן די מידת החסד פון אברהם אבינו, און דאס איז איינע פון די גרעסטע עניינים וואס די תורה דערציילט אונז, די מידות של אברהם אבינו איז די מידת החסד, און איינע פון די זאכן עיקרים וואס ס'איז געווען ביי אברהם אבינו איז געווען אט דער ענין פון הכנסת אורחים אין גמילות חסדים גופא איז געווען ביי אים דער ענין פון הכנסת אורחים, און ווי דער רמב ם שרייבט אז דער ענין פון הכנסת אורחים דאס איז פון די חוק שחקק אברהם אבינו, דאס איז פון די ענייני הנהגה וואס דער אברהם אבינו דער ערשטער איד האט איינגעפירט, און דאס חוק שחקק איז שוין אריבערגעגאנגען בירושה צו אידן בכל הדורות, דער אופן המיוחד פון דעם גמילות חסדים פון אברהם אבינו וואס האט זיך איבערגעגעבן ווי מ'האט געזאגט פריער בממונו בגופו ובנפשו אויף ארייננעמען די אורחים און געבן זיי צו עסן געבן זיי צו טרינקען די בעסטע מאכלים און די בעסטע משקים און געבן זיי צו שלאפן און נישט נאר דאס אויכעט געבן זיי אפילו פירות וכו' די אלע עניינים ביז אויכעט מצוות הלוויה זיי באגלייטן יא וואס דאס הלוויה וואס דאס איז געווען יא וואס דער אברהם אבינו האט געוויזן די וועג ווי אזוי ס'דארף זיין אכילה שתיה לוויה אויף אויף באגלייטן די אורחים אויכעט. און אויף דעם זאגט דער זאגט זאגט די גמרא זאגט דער מדרש רשי ברענגט עס אראפ אויכעט אויפן פסוק יא אז די גדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני השכינה אז דער ענין פון הכנסת אורחים אויף דאס וואס אברהם אבינו איז געווען א נדיב בממונו ובגופו ובנשמתו, און ער האט זיך אפגעגעבן מיט די אורחים, איז גדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני השכינה. און וואו זעט מען דעם גדולה הכנסת אורחים? אט דאס זעט מען אין דעם וואס אברהם אבינו בשעת ער איז געשטאנען ביי בשעת ער איז געשטאנען און דער אייבערשטער איז געקומען אים באזוכן, וירא אליו הויה, דער אייבערשטער האט זיך באוויזן צו אברהם אבינו, און ס'איז געווען די התגלות פון שכינה וואס אברהם אבינו האט באקומען, און ביחד עם זה איז געווען וירא והנה שלושה אנשים האט געזען די אורחים, האט ער געזאגט דעם אייבערשטן, אל נא תעבור מעל עבדך, און ער איז געגאנגען צו לויפן, און ער איז געגאנגען זוכן די אורחים, און ער האט זיי געברענגט און דאס איז פון דעם זעט מען אז גדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני השכינה יא דאס ווייזט ברענגט ער אויס דעם גודל העילוי פון דעם ענין פון הכנסת אורחים אז הגם אברהם אבינו איז געשטאנען די שכינה געשטאנען ביי אים פון דעסטוועגן יא איז הכנסת אורחים אזוי גרויס אז אברהם אבינו געזאגט דעם אייבערשטן כביכול אז זאל ער שטיין און ווארטן ער וויל זיך גיין פארנעמען מיט די אורחים און דער ענין ברענגט זיך אראפ אויכעט אין הלכה אין רמבם יא דער רמב ם בשעת ער ברענגט די דינים פון פון די מצוות פון אהבת ישראל און די אלע מצוות יא רמב ם אין סוף אין הלכות אבל ברענגט ער די פרטי הדינים פון וויאזוי מען דארף זיך אפגעבן יא און כל מיני עניינים פון גמילות חסדים און אהבת ישראל יא ברענגט דער רמב ם אט דעם ענין בהרחבה אז דאס איז מדתו של אברהם אבינו והחוק שחקקו און ודרכו של אברהם אבינו און ער ברענגט די מאמר חזל אויכעט אז גדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני השכינה איז איין ענין וואס איז דא זייער א אינטערעסאנטע זאך דא, יא, און דאס איז א באמערקונג וואס דער רבי האט אמאל גערעדט וועגן דעם, א אינטערעסאנטע זאך, אז די גמרא ברענגט דעם ענין פון גדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני השכינה, און די גמרא ברענגט אויף דעם דעם פסוק ויאמר אדני אל נא תעבור מעל עבדך.

דער רמב ם וואס ברענגט אט די זעלבע דין זעלבע הלכה, איז אינטערעסאנט אז דער רמב ם שרייבט אז דאס איז א גאר א אנדער פסוק, דער רמב ם ברענגט שנאמר וירא והנה שלושה אנשים. אינטערעסאנטע זאך. די פלא איז ערשטנס פארוואס האט דער רמב ם משנה געווען פון די גמרא, און צווייטנס לכאורה וואס איז די ראיה פון וירא והנה שלושה אנשים, וואס האט ער געזען אין דעם ראיה? לכאורה די גמרא ברענגט א ראיה פון דאס איז א אדני אל נא תעבור מעל עבדך דאס א ראיה אסאך מער מפורשת אבער דער פסוק וירא והנה שלושה אנשים וואו זעט מען אין דעם פסוק אז גדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני השכינה איז דער דער ענטפער די נקודת הביאור דער רבי האט געזאגט א געשמאקער ווארט אז דער ווארט איז אז דער אז אז אז דאס וואס אברהם אבינו בנוגע דעם פסוק ויאמר אדני איז דאך דא א מחלוקת צו אדני איז דאס א שם קדוש צו שם חול, איז דאס תלוי אין א מחלוקת, אויב מען נעמט אן אז אדני איז א שם קדוש איז טאקע פארשטאנדיג אז ער האט גערעדט צום אייבערשטן, אבער אויב די שיטות וואס האלטן אז אדני איז שם חול איז דעמאלט האט ער גערעדט גאר צו די מלאכים, איז ממילא וואס איז די ראיה פון דעם פסוק און נאך כמה כל מיני שאלות וואס איז דא, וואס האט דער רמב ם אויסגעקליבן דווקא דעם פסוק וירא והנה שלושה אנשים, יא. אבער זייער געשמאקע ווארט אז דער טייטש איז וירא והנה שלושה אנשים, וירא, אברהם אבינו שטייט און דער אייבישטער שטייט אין פראנט פון אים, דער אייבישטער געפינט זיך די מיט דיר צוזאמען, דער אייבישטער געפינט זיך מיט דיר צוזאמען איז דאך אינגאנצן דיין כוונה, דיין רגש הלב, דיין אויגן, דיין גאנצע מציאות איז מער נישט ווי צו שטיין לפני המלך, ווי קומט עס אז אברהם אבינו זאל בכלל זען דערין אז ס'איז דא שלושה אנשים? שטייט לפני השכינה. מה דאך ווי עס שטייט אין הלכה אז אינמיטן דאווענען טאר מען נישט מפסיק זיין אינמיטן שמונה עשרה אפילו אינמיטן קריאת שמע וכו' מען דארף זיין אפגעהיטן אז מען דארף שטיין באימה ביראה ברתת ובזיע און מען דארף שטיין כעומד לפני המלך און מען דארף זיך אפהיטן מיט יעדע תנועה וואס מען טוט לא יקרוץ בעיניו די אלע זאכן שטייט אין שולחן ערוך דא שטייט אברהם אבינו די שכינה איז געקומען ספעציעל פאר אים צו באזוכן און ער שטייט פנים אל פנים בפני די שכינה לכאורה א מענטש שטייט אין אזא מין מצב איז ניט שייך ער זאָל זײַן עפּעס אַנדערש. און דאָ, וירא והנה שלשה אנשים, זעט ער דרײַ מענטשן. איז פֿון דעם גופֿא פֿון דעם וירא שלשה אנשים לערנט אַרויס דער רמב"ם אַז גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פּני השכינה. אַז מצד דעם גדולה הכנסת אורחים איז טאַקע די שכינה שטייט דאָ און ער שטייט אין פֿראָנט פֿון די שכינה, אָבער וויסנדיק דעם גודל העילוי פֿון הכנסת אורחים אַז ס'איז יותר מהקבלת פּני השכינה, איז אברהם אבינו באַמערקט אַז ס'איז דאָ שלשה אנשים און במילא זאָגט ער דעם אייבערשטן, אז ער וויל זיך פארנעמען מיט דעם ענין פון הכנסת אורחים. בנוגע דעם כללות הענין פון גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה, וואס איז דאס דער ביאור אין דעם מאמר חזל, איז דא א תורה פון בעל שם טוב, און עס איז דא א ביאור פון צמח צדק. דער בעל שם טוב זאגט א טייטש, וואס איז דער ענין פון גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה? זאגט ער אז וויבאלד אז ס'איז דאך דא, די גמרא זאגט דאך אז ס'איז אז די אז מ'רעדט לשון הרע איז שלוש ארבעה ווי די גמרא זאגט אינן מקבלים פני השכינה, דער חומר הענין פון רעדן לשון הרע און רכילות. ממילא אמאל קען זיין א מענטש וואס ער איז זייער אפגעהיטן, זייער ירא שמים, און ער וויל זיין אפגעהיטן לשון הרע און רכילות און די אלע זאכן, איז האט ער מורא צו נעמען אורחים אין שטוב. וויבאלד אז דו נעמסט אריין אורחים אין שטוב, און מען זיצט ביים טיש און מען רעדט, רעדט מען אויכעט אמאל דברים בטלים, פון דברים בטלים קען אריבערגיין אויף רכילות, אויף לשון הרע, אויף ליצנות, כל מיני זאכן וואס די גמרא זאגט אויף דעם אז דאס איז אינו מקבל פני השכינה, וויל ער זיך אפהאלטן פון ברענגען אורחים, איז אויף דעם זאגט די גמרא, גדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני השכינה, אז מען דארף וויסן זיין אז הכנסת אורחים איז א דבר הכי חשוב, נאך מער חשוב פון הקבלת פני השכינה, במילא זאלסטו נישט חס ושלום זיך אפהאלטן פון נעמען אורחים ביי זיך אינדערהיים, ווייל דו האסט מורא טאמער דו וועסט זיך נעבעך דורכפאלן אין א ענין פון לשון הרע, און דעמאלט וועסטו וועט זיין וועט דיר פעלן אין די קבלת פני השכינה, איז יותר דער ענין פון הכנסת אורחים מער ווי קבלת פני השכינה. פון צמח צדק איז דא זייער א רייכער ביאור אין דעם מאמר חזל, וואס איז דער עמק הענין פון גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה. וואס דער ענין האט דער רבי גערעדט אויכעט אמאל אין א מאמר וואס איז געווען, עס איז געקומען צו גיין א גרויסע קבוצה פון אורחים, זיי זענען געקומען צו גיין אויף חודש תשרי תשכ"ג, איז געקומען א גרויסע קבוצה פון אורחים, איז ערב ראש השנה האט דער רבי פארברענגט, און וויבאלד אז ערב ראש השנה איז דאך דער יום הולדת פון דעם צמח צדק, האט דער רבי דעמאלט געזאגט אז ער וועט רעדן א מאמר איבערחזר'ן א תורה פון דעם צמח צדק אויף קבלת פני אורחים. ס'איז געווען א פארברענגען ספעציעל מקבל צו זיין די פני האורחים, האט דער רבי דעמאלט גערעדט א מאמר וועגן דעם ענין, און ער האט גערעדט א מאמר וואס האט זיך אנגעהויבן מיט דעם מיט דעם מאמר חז"ל, גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה. האט דער רבי דעמאלט גערעדט אזא ביאור, מיוסד אויפן מאמר פון צמח צדק, אז כדי צו פארשטיין דעם גודל הענין פון הכנסת אורחים דארף מען פריער פארשטיין דעם גודל הענין פון קבלת פני השכינה. וואס איז דער ענין פון קבלת פני השכינה? וואס איז געווען דארטן ביי אברהם אבינו? איז דא רש"י ברענגט אמר רב חמא בר חנינא אז ס'איז געווען שלישי למילתו, אברהם איז געווען א חולה און דער אייבישטער איז געקומען לבקר את החולה, אדער ווי רש"י זאגט לשאול בשלומו. וואס דער ענין פון ביקור חולים וואס איז דער ענין? טייטשט אפ דער צמח צדק אז ביי אברהם אבינו איז דאס נישט געווען א חולי גשמי נאר דער חולי איז גאר געווען א חולי רוחני, אברהם אבינו איז אין די הונדערט יאר, די ניין און ניינציג יאר, איז צוגעקומען צו די העכסטע מדריגות פון קדושה, ביז ער האט דערגרייכט, משעת די מילה איז ער צוגעקומען ביז דעם שער המ"ט, מ"ט שערי קדושה, אדער מ"ט שערי בינה, ער איז געשטאנען אין די דרגות, די העכסטע מדריגות פון קדושה, וויפיל דעם מערסטן וואס א מענטש קען צוקומען בכח עצמו, דער שער החמישים, דאס איז דער דאס איז א דרגה אין קדושה א דרגה אין התקשרות צום אייבערשטן וואס דאס קען מען נישט צוקומען בכח עצמו יא אויף דעם זאגט די גמרא ותחסרהו מעט מאלקים א מענטש קען דערגרייכן מער נישט ווי די מ"ט שערי קדושה מ"ט שערי בינה דעם שער החמישים דאס בלייבט למעלה דאס איז א זאך וואס איז העכער פון השגה פון א מענטש און העכער פון א מענטש קען דאס נישט דערגרייכן אברהם אבינו איז געקומען צו גיין צום ברית מילה האט ער דערגרייכט ביז די העכסטע מדרגה וואס ער קען צוקומען און דעמאלט איז ער געווארן חולה וואס איז דער טייטש חולה? ברענגט דער צמח צדק אז חולה איז בגימטריא מ"ט, דאס הייסט אז זייענדיג אין די מדריגה פון מ"ט שערי קדושה איז ביי אים געווען דער חולה, חולת אהבה, ער האט געוואלט צוקומען צום שער החמישים, ער האט געוואלט צוקומען צו די העכסטע דרגה אין התקשרות צו געטליכקייט וואס דאס ווערט אנגערופן שער החמישים, און דאס גופא וואס ביי אים האט נישט געלויכטן דער שער החמישים און דאס האט געפועלט ביי אים דער ענין פון חולה.

און ער איז געשטאנען אין די מצב פון חולת אהבה, איז ביי אים צוגעקומען די התגלות פונעם שער החמישים, ס'איז ביי אים נתגלה געווארן די טיפסטע די העכסטע דרגות וואס א מענטש מצד-עצמו קען נישט דערגרייכן צו דעם, אבער מלמעלה האט מען אים געגעבן דעם ענין, וירא אליו הוויה. און דאס איז געווען בזכות המילה. און ווי ס'איז מבואר באריכות אין חסידות אז אויך ביי יעדן אידן, כמובן, שמץ מנהו אפס קצהו דורך עבודת השם, א איד טוט כל התלוי בו איז מלמעלה גיבט מען אים שער החמישים. וואס איז געווען אבער אזוי דער גדולה הכנסת אורחים, איז אויף דעם עס קומט צו גיין דער מאמר חזל און זאגט אז הגם אז דער וירא אליו הוויה הקבלת פני השכינה דאס איז דער גילוי פון שער החמישים דער העכסטע גילוי פון געטליכקייט, איז אף על פי כן איז גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה. אז אריין נעמען א אורח אין שטוב און טון גמילות חסדים בגופו ובממונו ובנשמתו דא למטה אויף דער וועלט, מיט דעם דערגרייכט מען צו אסאך א העכערע דרגה פון דעם ענין פון שער החמישים, ווייל דארטן פירט מען דורך די כוונה עליונה פון נתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו יתברך דירה בתחתונים, און דער ענין פירט מען דורך דווקא דורך גמילות חסדים בגופו ובפועל ממש. און דאס איז דער גודל ההפלאה פון דעם מאמר חזל, גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה, הגם אז קבלת פני השכינה רעדט מען דא אין דעם העכסטן אופן פון קבלת פני השכינה, דעם גילוי פון שער החמישים, און אף על פי כן איז גדולה הכנסת אורחים נאך מער אפילו פון קבלת פני השכינה. איז אויף דעם האט דער רבי דעמאלט צוגעגעבן אז דער ענין, איז פארשטאנדיג על פי הידוע וואס עס רעדט זיך אין די שיחות פון דעם רבי'ן ריי"ץ וואס ער ברענגט אז ביים אלטן רבי'ן איז דאך ידוע דער צמח צדק שרייבט אז ביי דעם אלטן רבי'ן איז געווען אז ער פלעגט אריין גיין אין א דביקות אין ענינים פון חסידות און התבוננות פון חסידות פלעגט ער מזמן לזמן אריין גיין אין א דביקות גדולה ביותר און דאס פלעגט ביי אים ארויסרופן א מורא'דיגע אהבה און ליבשאפט צו דעם אייבערשטן און ביז בדביקותו פלעגט ער זיך אויסשרייען, ער פלעגט זאגן, רבונו של עולם פלעגט ער זאגן, איך וויל נישט דיין גן עדן, איך וויל נישט דיין עולם הבא, איך וויל מער נישט אז דיך אליין. געברענגט דעם פסוק מי לי בשמים ועמך לא חפצתי בארץ, איך וויל זשע גארנישט, דאס הייסט איך וויל נישט דיין גן עדן אפילו, איך וויל נישט דיין עולם הבא, דאס הייסט מצד גודל אהבתו צו דעם אייבערשטן אליין איז די אלע גילויים, די אלע מדריגות, די אלע ענייני שכר פון גן עדן עולם הבא דאס האט אים נישט בארואיגט, וואס האט ער געוואלט איך וויל מער נישט אז דיך אליין, גילוי עצמות, וואס דאס איז דער ווארט פון שער החמישים, דער חולת אהבה פון אברהם אבינו צו דעם שער החמישים וואס אין די אותיות פון דעם אלטן רבי'ן איז דאס איך וויל מער נישט אז דיך אליין. איז אויף דעם האט אמאל דער רבי ריי"ץ אויף א פארברענגען גערעדט אויף דעם און געזאגט אז דער גאנצע מסירות נפש און אהבה גדולה צו דעם אלטן רבי'ן וואס האט געהאט צום אלטן רבי'ן וואס האט געהאט צו געטליכקייט ווי איז די אהבה פון מי לי בשמים ועמך לא חפצתי, אז ער וויל גארנישט מער נישט ווי עצמות ומהות אליין, דאס קומט נישט, האט נישט קיין שום ערך און תפיסת מקום צו דעם אמת'ע מסירות נפש וואס דער אלטער רבי האט געהאט אויף זיך אראפלאזן און ארויסגיין פון זיין אהבה פון עמך לא חפצתי, אפלאזן אט דעם גילוי און דעם גודל האהבה והתשוקה און זיך אראפטראגן דא למטה אויף טון א טובה א אידן פשוט בגשמיות. וואס אט דער פתגם וואס דער רבי ריי"צ האט אויף דעם גיך פארברענגט אמאל איז דאס איז דער תוכן הענין פון אט דעם מאמר חז"ל גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה און דאס איז וואס די היינטיגע סדרה לערנט דאס אויס פאר יעדער אידן ווי אזוי עס דארף זיין די מסירה און נתינה די איבערגעגעבנקייט מיט א ליבשאפט מיט א געשמאק אויף טון א טובה א אידן בגשמיות און בפרט ברוחניות און דער ענין פון הכנסת אורחים אַ פֿאַראיינעמען אַ פֿאַראיינעמען אַ הכנסת אורחים אין אַן אופֿן יא אז ער טוט דאס בממונו ובגופו ובנפשו, און דער ענין דארף מען דאס טון אין אזא מין אופן ביז אז מען זאגט אז גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה, יא, און דווקא דורך דעם מאכט מען פון דער וועלט א דירה לו יתברך, דער ענין פון הכנסת אורחים, יא, וואס דאס מאכט אז מען מאכט ברענגט די אורחים און מען גיט זיי צו עסן און צו טרינקען, איז דאס די גמילות חסדים. בגופו, און גמילות חסדים בנפשו ובממונו, און דורך דעם ווערט מען א כלי צו דעם עמוד האור פון חסד האצילות, ביז אז אדרבה אז חסד האצילות איז גאר מקנא אט דאס וואס א איד דא למטה קען אויפטון מיט דעם וואס ער טוט א טובה א אידן בגשמיות ובפרט ברוחניות, און דאס איז פארבונדן מיט דעם תורת הבעל שם טוב הידוע וואס מען ברענגט זיך אראפ בשם ר' מרדכי הצדיק וואס ער האט עס געהערט פון דעם בעל שם טוב אז א נשמה קומט אראפ דא למטה, די זיבעציג אכציג יאר אויף כדי צו טון א אידן א טובה בגשמיות ובפרט ברוחניות.